די חלוקת הפרקים דא איז נישט וויאזוי איך וואלט עס געוואלט אז ס'זאל זיין, און ס'איז נישט די סדר הפרשיות אויכעט נישט, מילא איז אביסל נישט קלאר, מען דארף צוריק גיין צו די סדר וואס אונז האבן געמאכט א מינוט צוריק און נעכטן. אונז האבן געזאגט, פריער נעכטן איז געווען פרק ו', האבן אונז געלערנט אז די אייבערשטער האט געזאגט פאר זיך אז די וועלט איז געענדיגט, ער וויל אויפמאכן אויס וועלט, און ער האט געזאגט פאר נח, און נישט נאר האט ער געזאגט פאר נח, אזוי ווי פאר זיך האט ער געהאט ונח מצא חן, פאר נח האט ער געזאגט ער האט א וועג פאר אים ארויס פון די מבול זאל מאכן א תיבה און אזוי ווי עס שטייט שפעטער ביי די משכן און זייער אסאך מאל וואס מען לערנט די וואך אין די פרשת השבוע כאשר צוה אותו אלהים כן עשה נח איז געווען אזוי ווי די אידן אזוי ווי בצלאל כאשר צוה כן עשה דאס איז די זאך פון צדיקים וואס אזוי ווי אין מעשה בראשית ויצא ויאמר אלהים ויהי כן די צדיק ער טוט עס כן עשה די היינטיגע פרק פרק ז' אויב ס'האט א געוויסע לאגיק די חלוקת הפרקים, רעדט זיך עס וועגן ווי נח גייט אריין אין די תיבה און די מבול ביז ווען די מבול הייבט זיך אן צו ענדיגן, דאס איז די כותרת די העדינג פון פרק ז', און וואס אונז קענען זען אין די פרק איז די זעלבע סדר וואס אונז האבן געזען פריער, ס'איז דא וואס די אייבערשטער זאגט, אזוי ווי פריער האבן מיר געלערנט וואס די אייבערשטער טוט, דא איז דא וואס די אייבערשטער זאגט פאר נח און וואס די אייבערשטער טוט אליינס, און נח זעט לכאורה, אפשר פארקערט, פריער האט די אייבערשטער געזען און געזאגט פאר נח, יעצט די אייבערשטער זאגט פאר נח, און נח האט געזען וואס די אייבערשטער טוט. געזאגט פאר נח האט ויאמר ה' לנח בא אתה אל התיבה, קודם איז דא א מצוה אריינצוגיין אין די תיבה, און טאקע ויעש נח ככל אשר צוהו ה' ענדיגט זיך די שטיקל, און ער זאגט אים אויך און איך וועל מאכן א מבול און איך וועל אויסמעקן די וועלט, און עס שטייט נח איז אריין אין די תיבה, עס שטייט צוויי אדער דריי מאל אז נח איז אריין אין די תיבה, דארף מען פארשטיין און צום סוף שטייט ויהי המבול, דאס הייסט אזוי ווי די אייבערשטער האט טאקע פארגעזאגט פאר נח איז געווען די מבול, און עס האט אנגעפילט די וועלט, און עס פירט זיך אויס די פסוק די ענד פון די פרק פירט זיך טאקע אויס ממש אזוי, וימחו מן הארץ וישאר אך נח, דאס הייסט אזוי ווי די אייבערשטער האט געזאגט איך גיי אויסמעקן אלעס איך גיי דיך לאזן אין די תיבה, וכך הוה. ס'דא אין די פרק אפאר דעיטס און נאמבערס וואס איז כדאי צו געדענקן. די ערשטע דעיט איז ווי אלט איז נח געווען ביים מבול? דאס איז בעצם א המשך, אונז זעמיר דאך געקומען דא נאר א מעשה, מען דארף קענען די סדר הפסוקים צו פארשטיין, אונז זעמיר געקומען דא פון א סדר, ס'איז געשטאנען ביי די צען דורות פון אדם ביז נח, געשטאנען יעדע איינער ווי אלט איז ער געווען בשעת ער האט געהאט קינדער, ווי סאך לאנג האט ער געלעבט נאכדעם און ווען איז ער געשטארבן, בעצם איז דא ביי נח אויך די זעלבע מעשה נאר ס'איז אפגעטיילט, אינצווישן איז געשען א מבול, אזוי ווי אונז האבן געלערנט פריער, האט מען עס געזען, שטייט נאך למך, שטייט ויהי נח בן חמש מאות שנה, האט ער געהאט ויולד נח את שם את חם ואת יפת, נאכדעם איז געווארן א הפסק, אריינגעגאנגען אין א גאנצע מעשה כי רבה רעת האדם בארץ, און אלה תולדות נח, און יעצט בעצם איז מען ממשיך, ונח בן שש מאות שנה איז געווען א מבול, און עטס זעהן אין די גאנצע ענד פון די גאנצע מעשה פון די מבול שטייט אז ווי לאנג נח האט געלעבט נאכן מבול, און שטייט ביי די קינדער פון נח שטייט אלץ אחר המבול ווי לאנג האבן זיי געלעבט אחר המבול, ויחי נח אזוי פירט זיך אויס די פרשה פרק ט', פירט זיך אויס ויחי נח אחר המבול שלוש מאות שנה וחמשים שנה ויהי כל ימי נח תשע מאות שנה דאס הייסט אויב אלע מענטשן האבן געהאט צוויי תקופות אין זייער לעבן פאר זיי האבן געהאט קינדער און נאך זיי האבן געהאט קינדער האט נח געהאט בעצם דריי תקופות ביז ער האט געהאט קינדער געווען פינף הונדערט נאכדעם ביי די זעקס הונדערט איז געווען א מבול נאכדעם האט ער געהאט די תקופה נאך די מבול סאו דאס איז בעצם אלץ פארט פון תולדות נח מ'קען אלץ אלץ אריינלייגן אין די סטראקטשער פון תולדות נח וואס יעדע מענטש ווערט דא צוטיילט אין דריי און נח ווערט צוטיילט און יעדע איינער ווערט צוטיילט אין צוויי און נח ווערט צוטיילט אין דריי און אינצווישן די נח געבוירן ווערן און נח שטארבן, ויהי נח, ויחי נח, וימת נח, איז די גאנצע מעשה פון די מבול איז אין א סענדוויטש אינצווישן די צוויי פסוקים. צווייטע דעיט וואס נישט שטייט אין די פרק, איז ווי לאנג די מבול איז געווען. ס'דא צוויי אנדערע נומבערס וואס שטייט דא וואס מ'דארף מיישב זיין, אבער ס'שטייט צוויי נומבערס, ארבעים יום וארבעים לילה איז געווען די מבול, און שפעטער שטייט ויגברו המים חמשים ומאת יום, מ'קען מדייק זיין צו ס'איז געווען צוזאמען צו ס'איז די זעלבע, אבער דאס איז די נומבערס וואס ס'שטייט, און א דריטע נומבער פון ווי לאנג די מבול איז געווען, שטייט אז דער אייבערשטער האט מזהיר געווען נח לימים עוד שבעה, עס הייסט דא זיבן, פערציג און הונדערט און פופציג, דאס זענען די דריי נומבערס פון משך זמן המבול וואס מען דארף געדענקען. א דריטע נומבער איז דא אין די פרק, וואס דאס איז די נומבער פון וויפיל בהמות מען האט אריינגעברענגט, איז ווייטער דא א סתירה, אבער די תירוץ פון די סתירה שטייט כמעט בפירוש אין די פסוק, קודם שטייט מען זאל ברענגען צוויי פון יעדע חיה און פון יעדע בהמה א זכר און א נקבה, און שפעטער שטייט אז פון די בהמה טהורה האט מען צוגעלייגט מען זאל ברענגען שבעה שבעה, און יעדער איינער געדענקט וואס רשי זאגט וועגן דעם, אבער על כל פנים דאס איז די צווייטע דריטע נומבער וואס שטייט אין די פסוק, פערטע אין די נומבער איז נישט א נומבער נאר א דעיט, שטייט א אינטערעסאנטע פסוק, ס'איז די ערשטע מאל וואס שטייט אזא זאך, שפעטער וועלן מיר זיכער טרעפן נאך אזעלכע קעיסעס אין תנך, ס'שטייט ממש די טאג און די יאר און די חודש ווען ס'האט זיך אנגעהויבן די מבול, שטייט בחודש השני, בשבעה עשר יום לחודש, יעדער איינער געדענקט ס'א מחלוקת צו שני מיינט אייר אדער שני מיינט חשוון, אבער דאס זענען די פיר זאכן פיר נומבערס וואס איז גוט צו געדענקען פון די פרק נומבער וואן ווי אלט איז נח געווען ביים מבול נומבער טו ווי לאנג איז געווען די מבול נומבער טרי וויפיל בהמות און חיות מען האט אריינגעברענגט און נומבער פאר אין וועלכע טאג פון די יאר איז געשעהן די מבול.